היינטיגע פרשה לערנט מען די דין פון טומאת צרעת, געווענליך איז א קאמפליצירטע סדרה מיט אסאך פרטים, כ'וועל מאכן באופן הכי פשוט, אויך ווי אזוי איך פארשטיי עס, און אויך פשוט זאגן וואס עס שטייט די סדר. ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט צרעת, דאס איז צו ס'איז א מחלה, צו ס'איז א עונש, צו ס'איז א. עפעס א ביידע פון זיי, ס'איז א טומאה, ס'איז קומט על החטא, וואטעווער, ס'איז א סימן אז מ'האט געזינדיגט, וואטעווער ס'איז, ס'איז אזא סארט זאך, וואס ווען מ'האט עס דארף מען גיין אזוי ווי ס'שטייט אין סוף סוף פרשה, מ'דארף עס גיין בדד ישב מחוץ למחנה, און נאכדעם ווען מ'וויל נטהר זיין דארף מען טון די גאנצע סדר וואס שטייט אין די נעקסטע פרק, די נעקסטע פרשה, די גאנצע סדר הדברים. יעצט וויאזוי ווייסט מען אז מען האט די צרעת? וואס איז די, אמאל איז דאך דא זאכן, צרעת איז א א קאלער, ס'ווערט ווייס די הויט, צו עפעס אזא סארט זאך געשעט, אמאל רויטלעך, ווענדט זיך וואו, דארף מען דאך וויסן אז ס'איז טאקע צרעת, ס'קען דאך אמאל זיין סתם ס'איז געווארן ווייס א קלייניגקייט, און לפי דעתי דא רוב פון די פרשה. פון די גאנצע פרשה איז דרכים שונים וויאזוי פארשידענע וועגן ווי אזוי מען צוטיילט וויאזוי מען ווייסט אז ס'איז טאקע צרעת און דאס איז די דזשאב פון די כהן די כהן איז א מומחה הגם ס'שטייט דא פארשידענע הלכות פשטות די הלכות זענען נאר כללים אזוי ווי אלע הלכות צו גיין תורה שבעל פה צו גיין א מסורה וואס די כהנים האבן געוואוסט פונקטליך ווען איז עס צרעת ווען איז עס נישט און לויט דעם האבן זיי געגאנגען אבער ס'שטייט דא פארשידענע כללים פארשידענע דרכים לויט יעדער ווי די צרעת איז און ווי ס'גייט וויאזוי מען ווייסט אז ס'איז טאקע צרעת אדער ס'איז נישט ערשטע און ס'דא זיבן פרשות דא באמת, חוץ פון די פרשה פון נגעי בגדים, זיבן פרשות פון נגעי עור בשר וואס מען רופט, די ערשטע פרשה שטייט א פשוט'ע זאך און דאס איז כללים מער ווייניגער די זעלבע זאך אדער ענליכע זאכן שטייען אין אלע פרשיות, קוקט דער כהן צו די נגע, און זעט טאמער ס'האט ווייסע האר, איין זאך, צווייטע זאך די מראה הנגע איז טיפער פון די מראה העור, וואס דאס מיינט פונקטליך ווייסט קיינער נישט, רש י מוטשעט זיך און אלע מפרשים מוטשען זיך, אבער ס'איז דא צוויי סימנים וואס מ'זעט, אויב מ'זעט גלייך די סימנים, דאס ווייסט דער כהן האט געוואוסט דאס איז א נגע, דאס דארף מען מטמא זיין. יעצט אויב ס'האט נישט די קלארע סימנים, דארף מען טשעקן א דריטע זאך, וואס איז לכאורה דאס די דריטע זאך איז א וויכטיגע זאך, ס'איז עיקר מ'זעט עס ביי אלע, אלע איז דא כמעט די סימן, אויב ס'וואקסט, מ'דארף זען צו ס'וואקסט, אז אמאל א מענטש האט א מחלה, ס'איז געענדיגט, ס'איז, ס'שטייט ווי ס'איז, איז עס נישט מסוכן, ס'איז א קלייניגקייט. אויב ס'האלט ניין וואקסן ווייסט מען אז ס'איז מסוכן אז ס'איז לעבעדיג די מחלה און דארף מען זיך היטן, וויאזוי ווייסט מען אז ס'וואקסט? פשוט מ'ווארט מ'לייגט עס אוועק פאר א פאר א וואך יא מ'שרייבט אויף אזוי ווי רש י און אנדערע זאגן ווי גרויס איז עס און א וואך ארום קוקט מען זעהט צו ס'איז געווארן גרעסער יעצט ביזדערווייל דארף מען זיך נזהר זיין ווייל ס'איז א ספק ווייל אפשר אפשר איז טאקע די מחלה ביזדערווייל דארף עס זיין פארשפארט וואס מיינט מוסגר פארשפארט אז עס זאל נישט אנקומען צו אנדערע מענטשן ווייל ס'איז טמא פאר אנדערע מענטשן אויב ס'איז נישט נאך איין וואך קען מען אמאל צוויי וואכן אויב ס'וואקסט נישט נאך צוויי וואכן ווייסט מען אז ס'איז דאס הייסט אזויווי א סימן טהרה. דאס איז די ערשטע זאך. צווייטע פרשה רעדט זיך אויך אז ס'איז ממש דא א נגע צרעת. און דארט רעדט זיך אביסל אנדערש. אז אויב ס'איז דא א ווייסע האר און א מחי' אז בשר חי, דעמאלטס הייסט עס א צרעת נושנת. ביי צרעת נושנת פשט איז א אלטע צרעת. דאס הייסט ווען ס'איז נישט א אנהייב. דאס הייסט אז ס'פנים אז ס'איז תחילת צרעת. דאס איז אז ס'איז געווען אמאל צרעת. מ'האט שוין דעמאלטס האט מען נישט באמערקט. האט נישט געברענגט צו די כהן. און יעצט זעט מען אז אויב ס'האט לעבעדיגע צרעת דעמאלטס איז אלטע. יעצט דא איז דא א ספעציעלע הלכה אז אויב ס'דעקט אויף די גאנצע כל עור הנגע מראשו ועד רגליו די גאנצע מענטש ווערט צוגעדעקט מיט די ווייס דעמאלטס הייסט עס טהור דאס איז א דין אז כש ס'איז כולי א פאראדאקס יעדער איינער מוטשעט זיך שוין דארף מען טראכטן איך האב מיין פשט אבער מ'דארף טראכטן וואס די פשט פון דעם על כפנים די בשר חי איז א סימן און די היפך פון בשר חי אז ס'איז ווייס איבעראל איז נישט דא וואו צו זיין בשר חי ממילא איז עס טהור. נאר א דריטע פרשה אז מען האט נישט געהאט א מענטש געהאט שחין און די שחין קען ווערן א צרעת איז ווייטער די זעלבע ענליכע סימנים זעלבע זאך אגעין נישט געהאט א מכה א מכוה א ברי קען אויך זיין אין דעם צרעת זעלבע זאך אמאל איז דא אין די אין די קאפ אדער אין די בארד איז דא צרעת אבער דא איז אנדערש אביסל א אנדערע קאלער ס'דא אביסל אנדערע סימנים אביסל אנדערע וועגן ווי אזוי צו טשעקן אויב ס'וואקסט מען מען שערט אפ די האר און מען זעט צו ס'וואקסט ווייטער. אבער ס'איז בעצם די זעלבע די זעלבע נקודה, ס'הייסט א נתק דאס אבער ס'איז אפשר א אנדערע סארט, אן אנדערע פרט פון די סארט מחלה פון די סארט צרעת אבער דאס איז די זאך, נאכדעם איז דא צוויי נאך פרשות וואס זענען טהור, ביז יעצט איז זאכן וואס זענען טמא, יעצט צוויי פרשות זענען טהור, איינער ס'האט בהרות לבנות, ס'הייסט נישט ספחת ספחת או בהרת נאר עפעס אן אנדערע סארט בהרות לבנות, ס'איז טהור, ס'הייסט א בוהק, אדער איינער עס האט כי ימרט ראשו איז געווארן באלד, איז אראפגעפאלן זיין האר אויך איז דאס נישט קיין פראבלעם אויב ס'דא אין דעם א נגע לבן אדמדם דעמאלטס יא אבער סתם דאס איז נישט קיין פראבלעם און נאכדעם שטייט וואס דער דין פון א צרוע וואס ער דארף טון און נאכדעם האבן מיר די הלכה פון נגעי בגדים די זעלבע זאך ענליך וואס איז געווען פריער א מענטש האט א נגע איז ווייטער אויב איז דא איז נישטא קיין סימן טומאה נאר מ'דארף גלייך זען אויב מען אויב ס'וואקסט אויב ס'ווערט גרעסער נאך א וואך דעמאלטס וואס טוט מען? פארברענט עס, אויב ס'וואקסט נישט דעמאלטס וואשט מען עס אויס און מען זעט אויב ס'קומט צוריק אויב ס'טוישט זיך ווערט שוואכער און ס'גייט נישט אראפ מיטן וואשן ווערט עס טמא נישט איז עס טהור דאס איז די הלכות צרעת זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים אינטערעסאנט אז די זאת תורת גייט לכאורה נאר אויף די נגע בגדים און סוף פרשת מצורע גייט שטיין זאת תורת אויף גאנץ נגע צרעת באופן כללי און דאס איז די מעשה וואס אונז לערנען היינט.